אויר אייער סאפ. מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת פסחים דף ק"ז עמוד א'. לאמיר נעמען די גמרא ניין שורות פון אויבן. אמרי ליה מר ינוקא מר קשישא בריה דרב חסדא לרב אשי. צוויי ברידערס, די קינדער פון רב חסדא, זענען געקומען צו רב אשי, און האבן איהם געזאגט א מימרא. זיי האבן געזאגט אזוי, זימנא חדא איקלע אמימר לאתרין, אונז געדענק מיר אז ס'איז געווען אמאל אז אמימר געווען אין אונזער שטאט, ולא הוה לן חמרא, מ'האט נישט געהאט קיין וויין צו גיין מאכן הבדלה. אייתינא ליה שיכרא, האט מען אים געברענגט שכר. ביר געמאכט געווארן דעמאלס פון תמרים, ס'איז געווען עפעס א ביליגע טרינק, און דאס האט מען אים געגעבן, האסט נישט קיין וויין, ווייסט וואס, גיי מאכן אויף דעם הבדלה. ולא אבדיל. אבער למעשה האט נישט געוואלט מאכן הבדלה, ובת טוות, איז געגאנגען שלאפן הונגעריגערהייט, עס קומט פון א פסוק דער לשון, איז ובת טוות, ער האט נישט געהאט קיין הבדלה, פאר הבדלה קען מען דאך נישט עסן, איז געגאנגען שלאפן הונגעריגערהייט האט ער גארנישט געוואלט עסן. למחר צומארגנס טרחנא ואייתינא ליה חמרא ואבדיל, אינדערפרי האט מען זיך מטריח געווען, מען האט געברענגט וויין, אויף דעם האט ער געמאכט הבדלה, וטעים מידי שפעטער האט ער געגעסן. לשנה קומענדיגע יאר תו איקלע לאתרין איז ער נאכאמאל געקומען צו אונזערע שטאט, לא הוה לן חמרא, ווייטער, ס'איז נישט געווען קיין וויין דא, אייתינא שיכרא האט מען געברענגט ביר. אמר האט ער געזאגט אי הכי, נאכאמאל איך זעה ס'איז נישט דא קיין וויין דא, די גאנצע שטאט קיינער האט נישט קיין וויין, מוז דאך זיין די ביר וואס מען ברענגט דא, חמר מדינה הוא, דאס איז די חמר מדינה, דאס איז די טרינק וואס די מדינה טרינקט, און פאר דעם אבדיל האט מען געמאכט הבדלה אויף דעם, וטעים מידי, און נאכדעם האט ער טועם געווען. ווי די ראשונים ברענגען ארויס דא די לשון, לכאורה וואס איז די חילוק צווישן די ערשטע מעשה און די צווייטע מעשה? די ערשטע מעשה האט ער געזאגט ניין ניין ניין, איך וויל גיין שלאפן הונגעריגערהייט, איך וויל גארנישט טועם זיין, פארוואס ווייל איך האב נאכנישט געמאכט קיין הבדלה, און די צווייטע מאל, באמת געווען די זעלבע זאך, האט ער געזאגט אקעי ווייסט וואס, דאס איז דאך חמר מדינה, פיין, לאמיר מאכן הבדלה אויף דעם. ווי מ'זעט די לשון איז אביסל אנדערשט, ווייל די ערשטע מאל זעהט מען אז די מעשה איז געווען ולא הוה לן חמרא אייתינא ליה שיכרא מען האט געברענגט פאר אים שכר דאס הייסט מען האט אים געבעטן צו גיין מאכן הבדלה און גיין מאכן הבדלה אויף שכר ווייל קיין וויין איז נישט דא אויף דעם האט ער געזאגט ניין דאס בין איך נישט מסכים איך זאל מאכן הבדלה איך קען נישט מאכן קיין הבדלה אויף שכר די צווייטע מאל זעהט מען די לשון איז אז לא הוה לן חמרא אייתינא שיכרא נישט פאר אים נאר אייתינא שיכרא פשוט מען האט געברענגט שכר איז האט ער געזאגט, אמר אי הכי, יא דאס אז דאס איז דער פאל ס'איז נישט דא קיין וויין חמר מדינה הוא, אבדיל, כלומר, לאמיר מאכן הבדלה, נישט אז ער אליינס האט געמאכט דווקא הבדלה, ווייל ווייטער ער איז געגאנגען מיט זיין שיטה אז איך מוז האבן וויין צו מאכן הבדלה, נאר די שטאט האט נישט קיין וויין, איז איינער זאל דא מאכן הבדלה, און אזוי שפעטער וטעים מידי מיט דעם האט ער מיט יוצא געווען, און למעשה האט ער עפעס טועם געווען. איז אויף דעם זאגט די גמרא שמע מינה תלת, זע איך למעשה פון דא דריי פארשידענע דינים, אין די סדר וואס מ'האט דא געמאכט זע איך דא דריי פארשידענע דינים, שמע מינה המבדיל בתפילה צריך שיבדיל על הכוס, די ערשטע זאך איז, אפילו דא ער איז לכאורה היימגעקומען פון מעריב, ער האט דאך שוין געזאגט אתה חוננתנו, לכאורה האט ער שוין געזאגט ברוך המבדיל, אויב אזוי וואס פעלט אויס די גאנצע הבדלה, אלא מאי זיי האבן שוין פריער געזאגט אז אפילו דו האסט שוין געדאווענט, אפילו דו האסט שוין געזאגט אתה חוננתנו, איז נאך אלץ דא א חיוב צו גיין מאכן א הבדלה. ושמע מינה, נאך א זאך וואס אונז לערנען מיר פון דא איז, אסור לו לאדם שיאכל קודם שיבדיל, אז א מענטש טאר גארנישט טועם זיין פאר ער האט געמאכט א הבדלה, און די דריטע זאך איז ושמע מינה מי שלא הבדיל במוצאי שבת מבדיל והולך כל השבת כולה. און הגם בעצם פון דא זעה איך נישט אז מען קען מאכן די גאנצע וואך קען איך מאכן הבדלה, אבער איין זאך זעה איך יא דא, די פאקט אז אמימר איז געגאנגען מאכן הבדלה אויף זונטאג, זעה איך אז ס'מוז נישט זיין די הבדלה מוז זיין דווקא מוצאי שבת, נאר ס'קען זיין א טאג שפעטער אויכעט. און זיי האבן שוין גע'פסק'נט להלכה אז מען קען עס מאכן זונטאג, מאנטאג און דינסטאג אויכעט. איז די גמרא גייט שוין דא אויפן פסק און זאגן כאילו מען זעהט דא אז מען קען מאכן הבדלה נישט נאר מוצאי שבת נאר שפעטער אויכעט, איז זאלסטו וויסן על פי פסק, פון די מעשה זעהסטו טאקע דאס נישט, אבער על פי פסק קען איך דיר זאגן זאלסטו וויסן כל השבת כולו דאס הייסט ביז מיטוואך עד ולא עד בכלל קען איך גיין מאכן הבדלה. זאגט די גמרא ווייטער בעא מיניה רב הונא מרב חסדא, און ווי אנדערע זענען גורס דא, בעא מיניה רב חסדא מרב הונא, ווייל רב הונא איז געווען דער רבי פון אים, איז פאר דעם פאסט מער צו זאגן, רב חסדא האט געהאט א שאלה צו זיין רבין רב הונא פרעגט אים אזא שאלה, מהו לקדושי אשיכרא? אז איך האב נישט קיין וויין, קען איך יעצט גיין מאכן קידוש, און איך נעם א גלעזל ביר דערויף? קיין וויין האב איך נישט, איך וויל מאכן קידוש, ווייסט וואס נעם א גלעזל ביר, קען איך דאס טון צו נישט? אמר האט אים געענטפערט, השתא, ומה פירזומא, מה דאך ביער וואס איז געמאכט געווארן פון בארלי, דאס איז א חשוב'ער ביער, ותאיני, אדער פון פייגן, אדער ואסני, אדער פון בעריס, דבעאי מיניה מרב וואס מען האט געפרעגט אזא שאלה צו רב, און ער האט נישט געוואוסט צו ענטפערן, ורב מרבי חייא, און ער האט נישט געוואוסט צו ענטפערן, ורבי חייא מרבי, ולא פשט ליה און מען האט עס נישט פארענטפערט, דאס הייסט, מה דאך א חשוב'ער ביער, וואס מען איז געקומען דא פרעגן א שאלה, און קיינער האט נישט געקענט קלאר ענטפערן קען מען מאכן קידוש אויף דעם צו נישט, איז שיכרא מיבעיא, קומסטו מיר פרעגן אויפן ביליגע ביר, פשוט וואס איז געמאכט פון שכר פון דעיטס, אזא סארט ביר קומסטו מיר פרעגן, לכאורה דאס אוודאי קען איך נישט מאכן, איך קען נישט מאכן אזא סארט קידוש. זאגט די גמרא סבור מינה קדושי הוא דלא מקדשינן עילויה לכאורה לערן איך פון דא אז קיין קידוש אויף ביר ניין דאס קען איך נישט מאכן, אבל אבדולי מבדלינן, אבער לכאורה הבדלה דאס קען איך יא מאכן, פשט איז קידוש איז דא א צווייטע וועג, קידוש קענסטו מאכן על הפת, און דו האסט געהאט א שאלה, ס'איז נישט געווארן פארענטפערט, פארשטיי איך אקעי, קידוש זאג איך ווייסט וואס, גיי נישט מאכן מיט ביר, קיינער ווייסט נישט, אפילו ברענגסט עפעס א חשוב'ע ביר, למעשה איז נישט געווארן פארענטפערט אויב אזוי זאל מען נישט מאכן אויף דעם. אבער הבדלה, וואס איך קען נישט מאכן קיין הבדלה על הפת, ס'איז נישט דא קיין צווייטן וועג וואס איך קען מאכן הבדלה, אויב אזוי לכאורה, גייסט מאכן הבדלה מעג איך יא מאכן אויף ביר, פאר דעם זאגט די גמרא, סבור מינה, קדושי דלא מקדשינן עילויה ווייל ס'איז דא א צווייטן וועג איך קען עס מאכן על הפת, אבל אבדולי מבדלינן, אבער צו מאכן הבדלה, דאס קען איך יא. אמר ליה רב חסדא, האט אים געזאגט רב חסדא, ניין, הכי אמר רב, זאלסטו וויסן אזוי האט רב געזאגט, כשם שאין מקדשין עליו, אזוי ווי קידוש קען איך נישט מאכן אויף ביר, כך אין מבדילין עליו, זאלסטו וויסן אז הבדלה קען איך אויך נישט מאכן, ביר איז נישט קיין חשוב'ע זאך, ביר איז נישט קיין זאך וואס איך קען מאכן אויף דעם נישט קידוש און נישט קיין הבדלה אויך נישט. זאגט די גמרא איתמר נמי אמר רב תחליפא בר אבימי אמר שמואל, כשם שאין מקדשין עליו, אזוי ווי איך קען נישט מאכן קיין ביר קען איך נישט מאכן קיין קידוש אויף דעם, כך אין מבדילין עליו זאלסטו וויסן הבדלה קען איך אויך נישט מאכן. די גמרא דערציילט יעצט נאך אפאר פרטים ווען ס'קומט צו ביר. זאגט די גמרא לוי שדר ליה לרבי, האט אים געשיקט אזא מעסעדזש און האט אים געזאגט, רבי, לוי שדר ליה לרבי, לוי האט אים געשיקט צו רבי אזא סארט ביר, שיכרא בר תליסר מגני. די וועג וואס מ'האט געמאכט ביר איז געווען, מ'האט גענומען תמרים, מ'האט עס געלאזט ווייקן אין וואסער, די וואסער וואס האט באקומען א טעם פון די תמרים, פון דעם האט מען שפעטער געמאכט דעם ביר. איז וואס ער האט געטון, ער האט אים געשיקט עפעס א גאר חשובע ביר, נישט סתם וואסער, וואס מיט דעם איז איינמאל געווארן געווייקט די תמרים דארטן און דאס האט מען גענוצט צו מאכן ביר, נאר מען האט גענוצט דרײַצן סעטס פון תמרים וואס זיי אלע זענען געווייקט אין די זעלבע וואסער, דאס הייסט די וואסער האט באקומען א גאר א רייכן טעם פון די אלע תמרים וואס זענען געווייקט אין דעם, און דאס האט ער אים געשיקט אלס אלס מתנה, דאס האט ער אים געשיקט. טעמיה, האט ער עס פארזוכט, האט רבי זייער הנאה געהאט, און האט געזאגט הוה בסים טובא, האט ער זייער שטארק געלויבט, ס'הייסט ער האט זייער שטארק הנאה געהאט, און אמר, האט ער געזאגט, כגון זה ראוי לקדש עליו, ולומר עליו כל שירות ותשבחות שבעולם, אזא גוטע ביער, אזא געשמאקע רייכע ביער, אויף דעם קען מען מאכן אלע ברכות שבעולם, דאס קען מען אוודאי נוצן פאר יעדע מצוה, מען קען עס נוצן פאר קידוש, מיט דעם ביר, דאס איז עפעס א אויסערגעווענליכע ביר, אויף דעם קען מען זיכער מאכן אלע מצוות וואס מען וויל מאכן. בליליא צעריה, אבער ביינאכט האט ער געליטן דערפון, ער האט געהאט שלשול דערפון, דאס הייסט ס'איז געווען טאקע געשמאק צו טרינקן, אבער שפעטער שפעטער האט עס אים מצער געווען. אמר, האט ער געזאגט, מיסרן ומפייס, איך זאל נוצן אזא זאך וואס ס'איז טאקע, ס'איז מצער, און שפעטער וועל איך גיין מפייס זיין דעם באשעפער דערמיט? דאס הייסט, מיט אזא זאך וואס איז שפעטער מצער, זאל מען קענען מאכן א ברכה אויף דעם? זאל מען קענען עס נוצן פאר קידוש? זאל מען עס קענען נוצן פאר הבדלה? זאל עס קענען נוצן פאר א דבר מצוה? דאס אוודאי נישט. אמר רב יוסף, רב יוסף פלעגט זאגן, אדור ברבים דלא אישתי שיכרא, איך וועל מאכן א נדר ברבים, א זאך וואס מען קען נישט מבטל זיין, קיין ביר גיי איך נישט טרינקען, דאס הייסט ווייטער ס'איז געווען עפעס א ביליגע טרינק, האט ער געזאגט אזוי, איך מאך א נדר ברבים, כאילו דאס איז אזא זאך וואס מען קען נישט טרינקען, איך גיי דאס קיינמאל נישט טרינקען.

ער האט געשאלטן איינער וואס מאכט אויף קידוש נוצט די ביר, האט ער געזאגט שיכרא די ביר דאס זאל זיין זיין טרינקען אגאנצע צייט, ער וועט ווערן אזא ארימע מענטש אז דער ביליגער שכר דאס איז געווען די איינציגסטע זאך וואס ער וועט קענען טרינקען. איז ווייטער זעט מען דא ווי זיי האבן גענומען דעם ביר און זיי האבן עס אוועקגעמאכט כאילו עס איז געווען א ביליגע זאך נישט קיין חשובע זאך נישט קיין געשמאקע זאך, איינער האט געזאגט בכלל וועט ער נישט טרינקען כאילו איך מאך א נדר ברבים אזאך וואס מען קען נישט מיפר זיין, אנדערע זאגן כאילו איך וועל שעלטן יעדער איינער זאל טרינקען אזא סארט זאך וואס גייט עס נוצן פאר קידוש, אדער ער וועט נוצן ענדערש די פלאקס וואס מען האט די וואסער וואס מען האט געהאט די פלאקס איינגעווייקט אין דעם, ענדערש דאס וועט ער טרינקען ווי די ביר. זעה איך ווייטער די ביר געווען עפעס א ביליגע זאך, נישט א בכבודיגע זאך.

דו מעגסט נוצן שכר צו גיין מאכן קידוש, דו האנדלסט מיט שכר, דו ביסט געווארן רייך פון שכר, דאס הייסט ביי דיר שכר האט עפעס א געוויסע פלאץ אין דיין הארץ, דו ביסט רייך געווארן, האסט געמאכט א גוטע פרנסה פון דעם, איז דו, פאר דיך איז אקעי צו גיין נוצן ביר צו גיין מאכן קידוש דערפון. זאגט די גמרא ווייטער, תנו רבנן אין מקדשין אלא על היין, מען קען נישט מאכן קידוש נאר אויף וויין, ואין מברכין אלא על היין, מען קען נאר מאכן א ברכה אויפן וויין. פרעגט די גמרא גלייך איין מינוט, אטו אשיכרא ואמיא מי לא מברכינן עלויה שהכל נהיה בדברו, כאילו דו זאגסט מיר, ואין מברכין אלא על היין, אז איך האב עפעס א עסן וואס איך קען מאכן א ברכה אויף דעם, איז עס נאר אויף א יין. פרעגט די גמרא איין מינוט, אויף וואסער מאכט מען נישט קיין ברכה? אויף ביר מאכט מען נישט קיין ברכה? עפעס א שהכל נהיה בדברו. וואס הייסט אין מברכין אלא על היין? ס'איז אזא חשוב'ע זאך וויין, דא מאכסטו א ברכה, יעדע אנדערע זאך מאכט מען בכלל נישט קיין ברכה? אמר אביי, זאגט אביי ניין ניין ניין, הכי קאמר, דאס האב איך געמיינט צו זאגן, אין אומרים הבא כוס של ברכה לברך אלא על היין, אז דו ווילסט גיין בענטשן, זאגסט ווייסט וואס לאמיר גיין בענטשן, איז לאמיר ברענגען א כוס, איז קענסט נישט ברענגען א כוס און פשוט אריינלייגן ביר, נאר וואס, דארפסט גיין ברענגען א כוס, א כוס של יין. אוודאי, דו ווילסט מאכן א ברכה שהכל, קענסט מאכן אויף וויין, קענסט מאכן אויף ביר, יעדע אוכל, א מענטש קען נישט נהנה זיין פון דער וועלט, אן גיין מאכן א ברכה, נישט דאס איז וואס מען האט דא געמיינט. אין מברכין מיינט, אז דו ווילסט צוזאמקומען זיך בענטשן, לאמיר זאגן ווייסט ברענגן ביי א כוס דא, איז די כוס מוז זיין פון יין און נישט פון סתם עפעס א צווייטע זאך. תנו רבנן, אין מקדשין אלא על השכר, קידוש קען איך נאר מאכן אויף שכר, משום רבי אלעזר בר רבי שמעון אמרו, מקדשין, ניין, מען קען יא מאכן אויף אנדערע זאכן אויכעט. נאך א דין לייגט ער צו, מטעימת יין כל שהוא. חוץ דעם, וויפיל דארף מען טרינקען? זאגט ער סתם, מטעימת יין פון וויין א כל שהוא, האסט אביסל אין דיין מויל, דאס אליינס ביסטו יוצא, און דאס הייסט טועם געווען פונעם בעכער. רבי יוסי בר יהודה אומר רבי יוסי בר יהודה זאגט ניין, מלא לוגמא, עס מוז זיין א פילע באקן, יעדע מענטש לפי זיין גרויסקייט פון זיין באקן, ווען דו טרינקסט, מוזטו טרינקן, מוזטו האבן א פילע באקן אנגעפילט, דאס הייסט דו האסט געטרינקן א שיעור. אמר רב הונא אמר רב, וכן תני רב גידל דמן נרש, המקדש, וטעם מלא לוגמא, יצא, איינער וואס האט געמאכט קידוש, און האט געטרינקן אזוי א פילע באק האט יוצא געווען, ואם לאו לא יצא, אויב האט אבער נישט אריינגענומען אזוי אסאך לא יצא האט ער נישט יוצא געווען. אמר רב נחמן בר יצחק, אנא תנינא לה, לא גידל בר מנשיא, ולא גידל בר מניומי, אלא גידל סתמא. ווער איז געווען דער גידל בר דמן נרש, און נרש איז עפעס א פלאץ, ווער איז דאס געווען, זאג איך דיר דאס איז נישט געווען ר' גידל בר מנשיא, נישט ר' גידל בר מניומי, איינער סתם וואס האט געהייסן גידל. למאי נפקא מינה, וואס גייט מיך אן צו געהייסן אזוי צו געהייסן אזוי, וואס א חילוק, די מימרא איז א גוטע מימרא. זאגט ער ניין למימרא דידיה אדידיה, אז דו וועסט פרעגן א סתירה איינס צום צווייטן, זאגט ער אה, דו מוזט האבן די ריכטיגע רב גידל, אז דו גייסט פרעגן פון איין רב גידל אויפן צווייטן קענסטו דאך נישט פרעגן, אז אז דו האסט עפעס א מקור אויף ווי דו קענסט עס אפפרעגן, זאגט ער עס מוז שטימען די ריכטיגע נאמען מוז שטימען און זאלסט נישט וויסן, דער וואס האט געזאגט די מימרא איז געווען רב גידל סתם, און נישט עפעס א אנדער רב גידל וואס דו קענסט אפשר פרעגן א סתירה פון דארטן.